א גוטן ערב שבת קודש פרשת דברים שבת חזון אלה הדברים דאס זענען די שטראף רייד וואס משה רבינו זאגט מוסר פאר די אידן זאגט ער בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב זאגט רש י הזכירן ברמז מפני כבודם של ישראל איז דא אין דעם צוויי וועגן וויאזוי מען לערנט עס איז דא איינס איז דער קאצקער דער הייליגער קאצקער האט געזאגט ער האט געזען אז זיי מאכן זיך טעמיש ווייל ער פרעגט א קשיא שטייט געוואלד ארויס אין ואתחנן שטייט דעם עגל אלעס שטייט ארויס האט ער געזען זיי מאכן זיך טעמיש וואס רעדט ער דא זאגט משה רבינו אז עטס ווילטס קען איך ענק זאגן אויך און דער חידושי הרי מ זאגט ניין ער האט געזען אז זיי ווילן הערן די מוסר ווייל זיי האבן אנגעהויבן צו וויינען מער און מער און מער און מער און מער איך האב דערמאנט א מעשה איך מוז ענק פארציילן איינער קאלט מיך אריין ער זאגט ער האט עס געהערט פון דאקטער בורשטיינס זון דער בורשטיין האט זיך אמאל באקלאגט פארן רבין רבי איך קען נישט אזוי יעדן שבת איז דא חילול שבת ער געווען א דאקטער דא אין ווילימסבורג און ער קען נישט, דעמאלטס איז נאכנישט געווען די הצלה, האט אים די רבי א פרעג געטאן, זאג מיר, האסטו שוין געהערט אמאל מיין הושענא רבה דרשה, מען מעורר אידן צו תשובה, מען וויינט? זאגט ער יא, זאגט די רבי ליסען, פאר איין פון דיין חילול שבת וואס דו ראטעוועסט א איד, געב איך דיר אוועק אלע הושענא רבה דרשות פון מיין גאנץ לעבן, דאס הייסט. ס'איז דא אמאל אידן וואס ווילן הערן די מוסר, זיי ווילן זיך אויסוויינען, ווי חידושי הרי"ם, משה רבינו געזען אז זיי ווילן הערן האט ער עס געזאגט אזוי זיי זאלן צוקומען צו העכערע תשובה. על כל פנים, קודם וויל איך אנהייבן אז אזוי ווי עס געפאלט זיך די וואך תשעה באב, שבת איז תשעה באב ס'איז א נדחה אויף זונטאג, תשעה באב איז א הארבערער תענית ווי די אנדערע תעניתים, יעצט די תעניתים גייען אזוי. די תענית וואס מען קען די מערסטע מיקל זיין איז ביי תענית אסתר ווייל דאס איז א שמחה'דיגע תענית אנדערש ווי אנדערע תעניתים. נאכדעם איז דא יום כיפור דאס איז די הארבסטע פון אלע דאס שטייט ארויס אין די תורה. נאכדעם האבן די חזל געמאכט אז תשעה באב זאל זיין אזוי הארב ווי יום כיפור. נאכדעם איז דא עשרה בטבת וואס דאס איז אויך זייער הארב ווייל ס'שטייט. אין יחזקאל קפיטל כד פסוק א' און ב', ויהי דבר השם אלי, ס'איז געווען די רייד פונעם אייבערשטן צו מיר בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמר, יעצט איז דער דער אייבערשטער זאגט אים בן אדם כתב לך את שם היום הזה את עצם היום הזה. סליחות עשרה בטבת זאגט מען אויך יום עשירי צוה בן בוזי החוזה. כתב לך בספר המחזה לזכרון לעם נמס ונבזה את עצם היום הזה. ביי יום כיפור שטייט אויך עצם היום הזה. איז לערנט די גמרא אז דאס איז זייער הארב וועגן דעם קען עס נישט געפאלן שבת ווייל ווען ס'געפאלט ווען שבת וואלט מען ווען געמוזט פאסטן אום שבת, מען וואלט עס נישט געקענט אפשטופן ווייל ס'שטייט די ווארט בעצם היום הזה אזוי ווי ביי יום כיפור. סאו דאס זענען די מדריגות. די ערשטע איז בכלל נישט א ענין פון צייט, דאס איז תענית אסתר, נאכדעם קומט יום כיפור איז די הארבסטע, די חז"ל האבן געמאכט אז תשעה באב זאל זיין אזוי ווי יום כיפור ווייל מען דארף פאסטן אויך ביינאכט און בייטאג, נאכדעם קומט.

איז לכאורה איז דאך נישט צו פארשטיין, אונז ווייס מיר אז ס'ווערט געברענגט אין די נביאים אז מ'האט עובר געווען אויף אלע עבירות חמורות און ס'איז געווען גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה ס'געווען שנאת חינם, זאגט די גמרא ווייל מ'האט נישט נוהג געווען לפנים משורת הדין מ'האט געמאכט אלעס על פי דין תורה איז דאך נישט צו פארשטיין אזא גמרא נאר מ'קען אפשר זאגן אז די פשט איז אזוי דער אייבישטער האט ליב ווען אונז פירן מיר זיך מער וויפיל דער דין איז אזוי ווי די גמרא זאגט, איך זאג ואכלת ושבעת וברכת און די אידן אפילו זיי עסן א כזית בענטשן זיי שוין. נו, איז דאך עס א מורא'דיגע זאך, זאגט דער אייבערשטער זאל איך דען נישט געבן פאר די אידן שפע, עס ברענגט א גרויסע השפעה, די זעלבע איז מיט יעדע זאך, אז מען שטעלט עס אויף דין תורה איז זייער נישט גוט, יעצט האט דער אייבערשטער האט געקוקט אזוי, די אידן פירן זיך נישט לפנים משירת הדין, אלעס איז על פי דין, דער אייבערשטער האט געזאגט אזוי, ווען זיי וואלטן זיך געפירט לפנים משורת הדין ווען איך זיין אויך מחייב מוחל צו זיין, אזוי ווי עס שטייט כל המעביר על מידותיו מעבירין לו כל פשעיו, אבער אזוי ווי עטס פירטס ענק על פי דין תורה, זאלט עטס וויסן, איז עס א גרויסע פראבלעם. יעצט איך מיין ארויסצוברענגען, נישט אז מען גייט על פי דין תורה, מען מען זאל גיין און מען דארף גיין צו א דין תורה, עס איז בעסער ווי צו גיין צו די גוי'אישע ערכאות, נאר איך מיין צו זאגן על פי דין תורה מיינט אלעס על פי דין, יא, מען מעג, מען. געב נאך אביסל פארן רבונו של עולם, געב נאך עפעס פאר א חבר. יעצט איך וויל אזוי ווי איך רעד יעדעס יאר צופאר יעדן תענית וויל איך נאכאמאל מעורר זיין, איר זאלט וויסן רבותי טייערע, טאמער מען טאר נישט פאסטן און מען פאסט איז מען די זעלבע בעל עבירה ווי אז מען מעג פאסטן און מען פאסט נישט, די תורה איז וחי בהם ולא שימות בהם, קענסט נישט מאכן דאס זאלסט פאלן א בורדן פאר דיין גאנצע משפחה ווייל דו ביסט פרום, איז די ערשטע זאך גייט מען צום דאקטער. פרעג דעם דאקטער צו דו מעגסט פאסטן, און אז דער דאקטער וועט זאגן אז דו מעגסט פאסטן, דעמאלטס ביסטו אויך נאך באלעבאס. ס'שטייט אין שלחן ערוך ווען דער דאקטער זאגט אז דו מעגסט פאסטן און ער פילט ער קען נישט, שטייט קלאר אין שלחן ערוך אז לב יודע מרת נפשו ביי יום כיפור, כל שכן נאך ביי דעם. נאר טאמער זענט עטס איינשטימיג מיטן דאקטער אז דו טארסט נישט פאסטן, דארף מען גיין צום רב, פרעגסטו דעם רב, דער דאקטער האט געזאגט אזוי און אזוי, וואס זאגט דער רב? איז אזוי, זאגט דער רב אז דער דאקטער איז גערעכט זאלסטו אים פאלגן, פאלג, זאגט דער רב זאלסטו אים נישט פאלגן, דאן זוך דיר אן אנדערן רב, איטס טיים טו טשעינדזש דעם ראביי. עניוועי, איז למעשה, איך זאג עס יעדעס מאל אן, מען זאל זייער וואטשן, יעצט דא ביי תשעה באב כאטשיג ס'איז אזוי ווי יום כיפור, ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי עסן פחות פחות מכשיעור, און מען מעג עסן, זאל מען עסן, און מען דארף עסן, און שוין. ביי יום כיפור דארף מען זאגן יעלה ויבוא ביים בענטשן, דא דארף מען נישט זאגן קיין יעלה ויבוא. עניוועי, איך האב געוואלט נאך א זאך אנזאגן, עובדיה יוסף האט געזאגט א גאנצע א דרשה, אז מען קומט אין שול און מען שטינקט, איז עס א גרף של רעי, און מען טאר נישט מאכן קיין ברכה דארט. אין די אלע אשכנזישע שילן און אין די ספרדישע שרייבן זיי ארויס כאן לא מסריחים בתשעה ימים דא שטינקט מען נישט דאס וואס ס'שטייט מען טאר זיך וואשן מען טאר נישט דאס איז אלעס געמאכט ווען מען שטינקט נישט טאמער שטינקט מען זאלסטו דיר אויסוואשן די קליידער אדער זאלסט האבן אויסגעוואשענע פארדעם זאלסט דיך טוישן יעצט מ'איז ממעט מיט שמחה חוץ שידוכים וואס מ'מעג מאכן אין די טעג פארוואס ווייל כ'האב מורא שמא יקדמנו אחר פרעגט די גמרא ס'איז דאך אלעס באשערט פון הימל, זאגט די גמרא ברחמא, מען קען אמאל אויסבעטן, אזוי ווי רבא האט געהערט ווי איינער בעט, געב מיר דעם און דעם מיידל, זי געפעלט מיר זייער, געבעטן דעם אייבערשטן, האט ער געזאגט, סוף ליכפר בה, בה אדער בשם, עס איז דא צוויי גרסאות, סוף וועסטו כופר זיין אין אייבערשטן, אדער, ווייל וועסט מיינען דער אייבערשטער הערט נישט אויס, אדער בה, וועסט אין איר כופר זיין, ווייל וועסט זי נעמען, שי דאזענט בעלאנג טו יו, און ממילא עסטו עניוועי נישט האבן קיין גרויסע שלום בית, ביקאוז יעדער מוז צוקומען צו זיין ריכטיגן פלאץ, און מען בויעט נישט. א זאך וואס דאס האט צו טון אויף פארברייטערקייט מיט באקוועמליכקייט. מען האט נישט קיין הויז מעג מען בויען א מקווה, א מצוה רבה, דאס מיינט מקרב די גאולה, און מען קויפט נישט און מען נייט נישט קיין נייע קליידער ביז נאך תשעה באב. יעצט דער רמ"א און אזוי איז זיך נוהג די אשכנז די אשכנזים אז מען וואשט נישט קיין קליידער, מען וואשט זיך אליינס נישט, מען ביגלט נישט און מען עסט נישט קיין פלייש און מען טרינקט נישט קיין וויין פון ראש חודש אב אן. יעצט לויטן בית יוסף און די ספרדים וואס איז זיך נוהג אז נאר אין די וואך וואס ס'געפאלט תשעה באב ווען תשעה באב געפאלט אינמיטן די וואך איז דאס די וואך פון שבת הייסט עס שבוע שחל בו תשעה באב די יאר איז נישט דא קיין שבוע שחל בו תשעה באב ווייל ס'איז דאך נישט תשעה באב ס'איז א נדחה ס'טייטש ס'איז תשעה באב. מוצאי שבת און שבת חזון געט מען דעם וויין פאר א קינד ש וואס איז הגיע לחינוך אבער. איין זאך מאך זיכער ס'גרעיפ דזשוס געב נישט קיין וויין פאר א קינד עסט אים דערהארגענען פאר א לעבן און ער דארף טרינקען רוב כוס אזוי זאגט די משנה ברורה אין ת' סימן תקנ"א סעיף קטן ע' טאמער איז נישט דא קיין קינד טרינקט ער עס אליינס דאס אלעס. היי יאר עט מען מאכן זונטאג ביינאכט הבדלה און אפילו זונטאג ביינאכט איז אויך נישט גלייך אז מען זאל טרינקען די משנה ברורה ברענגט צו אז ס'דא זאכן וואס מען מעג און ס'דא זאכן וואס מען מוז ווארטן ביז מאנטאג נאכמיטאג. האב איך נאר געוואלט צולייגן אז די פרויען שלאגן זיך דאך ארום, מען הרג'עט זיך דאך ארום וועגן וואשן ווייל מען האט דאך נישט געוואשן א לאנגע צייט, עס ווערט אזא מלחמה אז דער אייבערשטער וויל ברענגען דעם בית המקדש פארטיגערהייט לאזן זיי נישט, איז האב איך געוואלט זאגן אויף וואשן מעג מען אנהייבן מוצאי תשעה באב ס'הייסט זונטאג ביינאכט מעג מען אנהייבן געהעריג צו וואשן, יעצט איז א מחלוקת, די משנה ברורה ברענגט צו אז ס'איז דא אויף זאכן וואס מען דארף ווארטן אפילו דעם עלעפטן טאג אויכעט, און ס'איז דא זאכן וואס נישט. און אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט, אויף צו וואשן מעג מען רואיג מוצאי תשעה באב פונעם נדחה, ווען נישט הרג'עט מען זיך ארום. ס'דא וואס זאגן אז א פרוי טאר נישט טרינקען קיין וויין פון הבדלה, שטייט על פי קבלה, דאס האט צו טון מיט חוה'ן, אבער כדי מען זאל עס מסביר זיין פאר די פרוי זאגט מען אז ס'וואקסט א בארד. דאס וויל איך ענק זאגן ס'איז נישט אמת, ווייל איך זאג אייביג, פסק'ן אזוי הלכה למעשה, ווען א פרוי האט נישט ווער ס'זאל איר מאכן הבדלה זאל זי נישט לויפן אין שולן זוכן געשעפטן מעשה'ס באלד וועט זי נאך טרעפן א בויפרענד, ניין ניין ניין ניין ניין, מאך דיר אליינס הבדלה און טרינק, און אסאך אירע וואס זיי פאלגן מיך, כ'האב נישט געזעהן זאלן וואקסן בערד, יעצט תשעה באב איז אסור עסן, טרינקען, זיך באדן, שמירן, און אנצוטוהן די שיך פון לעדער, און ווען מ'וואשט זיך וואשט מען זיך ביז די סוף פון די קשרי אצבעותיו. נאר ביז אהין. מען גריסט נישט דעם חבר שלום, מען זיצט נישט ביז נאך חצות אויף א געהעריגע שטול, מען לייגט נישט קיין תפילין, טלית און תפילין אינדערפרי, איך זאג מען זאל יא לייגן, איך פייט שוין מיט די גאנצע וועלט יארן און יעדער זאגט איך בין גערעכט, ס'איז דא צענליגע וואס האבן מיר פארציילט, זענען געווען זייער מיד, זיי האבן נישט געלייגט קיין תפילין, צו מנחה האבן זיי נישט געהאט קיין כח אויפצושטיין אדער ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיי אויפוועקן, און זיי האבן נישט געלייגט תפילין דעמאלטס טאג. ווי לייג תפילין, זארג דיך נישט פאר די אלע מעשות. לייג תפילין, זאג דו דיינע קריאת שמע, נאכדעם ביסטו פרי פאר די דעי. יעדער זאל לייגן תפילין אינדערפרי, און טאמער האסטו מורא אין שול ווייל מען וועט לאכן פון דיר לייג עס אינדערהיים, באט יו העוו טו בי פרי און קליר מיט די תפילין. יעצט מען לערנט אויך נישט קיין זאכן נאר פון אבילות, מדרש איכה, און אגדות חז"ל וועגן דעם חורבן, מסכת גיטין, און יעדע זאך וואס ס'ברענגט אים צער. יעצט מוצאי תשעה באב עסט מען נישט קיין פלייש און טרינקט נישט קיין וויין ווייל ס'האט. געברענט דעם צענטן טאג אויך, און מען טוט אויך נאך נישט זיך וואשן, און מען שערט זיך נישט, און לויטן רמ"א איז אסור ביז חצות היום פון דעם צענטן טאג. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז תשמיש, דברים שבין איש לאשתו, איז אויך אסור תשעה באב, אזוי ווי יום כיפור, אבער כ'וויל מסביר זיין פארן עולם, ווען ס'ווערט מוצאי תשעה באב, דאס טייטש אין אונזער פאל וועט עס זיין זונטאג ביינאכט, זאל יעדער איינער מקיים זיין מצוות עונה, ווייל איך וויל אייך זאגן, ס'איז געווארן אזוי צו צולאזט די קעמפס, אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי די קאנטריס זענען צולאזט, איך וויל עס נישט ארויפלייגן ווייל ס'איז ניבול פה און דער אייבערשטער לאזט עס נישט צו, נאר ס'איז דא א פרוי וואס איז אריינגעקומען אין אן אנדערע פרוי'ס באנגעלאו און זי האט געטראפן אז ס'איז דא א מענעדזשער פון די קעמפ און ס'איז לעבן וואודרידזש און זי האט זיי געטראפן שלאפן מיט א פרעמדע פרוי מיט איר חבר'טע. האט זי געטראפן די פרוי וואס זי וואוינט אין יענע באנגעלאו ווי זי שלאפט מיט דעם מענטש וואס ער פירט די באנגעלאו, אזוי ווי דער מאן איז דאך אין די שטאט ער דארף דאך ארבעטן ווי א פערד ער זאל מאכן פרנסה, איז דא א וואויס קליפ ווי זיי האבן זיך ביידע ארומגעריסן איינער מיטן צווייטן, יעדער האט אריינגעפליקט דעם צווייטן מיעסע ווערטער ווייל זיי זענען ביידע זעלבע זונה מיט דעם מענעדזשער, זיי האבן זיך ארומגעקריגט, איך וויל עס נישט ארויפלייגן ווייל דאס איז אמת ניבול פה וואס דער אייבערשטער שטראפט. וועגן דעם וויל איך זאגן פארן עולם, עטס ווייסטס נישט ווי האקעל ס'איז, און עטס ווייסטס נישט וואס זנות מיינט, ס'איז היינט אזוי ביליג, אמאל האט זיך א גוי'טע נישט געלייגט מיט יעדן אין בעט, פשוט אלס איר פרעסטידזש, היינט איטס א דזשאוק, אידישע ווייבלעך, און מ'קריגט זיך נאך אויף א בויפרענד, רחמנא לצלן, רבותי, מוצאי תשעה באב, אויב די פרוי איז ריין, איז א מצוות עונה, ווייל דער מאן פארט דאך שוין מארגן אהיים, איז ער דאך א יוצא לדרך. יעצט איינער וואס איז מתאבל אויף ירושלים איז זוכה צו זעהן די פרייד אזוי ווי אונז האבן די חזל צוגעזאגט. דאס אז ס'איז דא אן אבילות איז א סימן אז אונז גלייבן דער משיח וועט קומען אונז אויסלייזן ווייל א מת איז נשתכח מן הלב. איז במילא האבן די חזל איינגעפירט אז מ'זאל טוהן אסאך זאכן. איינס איז, דוד המלך זאגט על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. יעדער איד ווען ער מאכט חתונה, ארויף אביסל אפר מקלה צו געדענקען ירושלים, און מען האלט עס איז דא אידן וואס זענען אויף תיקון חצות ביינאכט, ס'איז דא אין די ניין טעג זאגן זיי תיקון חצות בייטאג, מען טוט אלעס צו געדענקען ירושלים. יעצט די בית המקדש איז חרוב געווארן, ס'שטייט אזוי ויהי ביום השני בשנה השנית האט דער אייבערשטער געהייסן אז מען זאל בויען דאס בית המקדש, דאס איז געווען אין יאר. צוויי טויזנט פֿיר הונדערט נײַן און פֿערציק צו בריאת העולם, און דאס האט באגלייט די אידן אין אלע זייערע פלעצער ווי זיי האבן זיך געצויגן נײַן און דרײַסיק יאר ביז ס'איז אויסגעשטארבן דער גאנצער דור המדבר, שפעטער איז געווען מען האט איינגענומען ארץ ישראל איז האט מען אויפגעשטעלט דעם משכן אין גילגל, גילגל דאס איז לאנג לאנג רבנן, אוי דאס איז גוט, דארטן איז מען געווען פֿערצן יאר, די גאנצע זיבן און זיבן, זיבן יאר וואס מען האט איינגענומען ארץ ישראל, און זיבן יאר וואס מען האט. צעטיילט ארץ ישראל. נאכדעם איז געגאנגען משכן שילה, דאס איז געווען אין צוויי טויזנט פֿינף הונדערט און צוויי יאר וואס די וועלט איז באשאפן געווארן איז דער משכן אוועקגעגאנגען פון גילגול אויף שילה און ס'איז דארט געווען דרײַ הונדערט און נײַן און זעכציק יאר. אין שילה איז געווען א קביעות'דיגע מער א קביעות'דיגער משכן, שטאט'ס די יריעות איז שוין געווען דא געבויעט פון שטיינער ווענט, דער כהן גדול וואס האט משמש געווען איז געווען פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, נאך אים האבן משמש געווען כהנים גדולים, דער לעצטער פון זיי איז געווען עלי הכהן, נאכדעם האט זיך דער משכן אריבער געצויגן אין נוב, נוב עיר הכהנים, ס'איז געווען צוויי טויזנט אַכט הונדערט און איין און זיבעציק יאר צו בריאת העולם, האבן די אידן געהאלטן א מלחמה מיט פלישתים, און דער ארון ברית השם איז געפאלן אין געפענגעניש ביי די פלישתים, נאכדעם ווען דער ארון האט גורם געווען אז. ס'איז געווען מורא'דיגע מגיפות, האבן זיי געוואלט צוריק שיקן, זיי האבן געזען די גוים אז זיי טשעפענען, די פלישתים, זיי טשעפענען מיטן אייבערשטנ'ס ארון, האבן זיי עס געוואלט צוריק שיקן אויף ארץ ישראל, האבן זיי עס אראפגעשטעלט אין א פעלד, וואו דער פעלד? לעבן בית שמש, וועגן דעם איז היינט אזא הייליג פלאץ, בית שמש איז מסתמא די דריטע גרעסטע אידישע שטאט, דארט איז עס געשטאנען זיבן חדשים און קיינער האט נישט געוואוסט. אזוי ווי די איינוואוינער פון בית שמש האבן אויך אנגעהויבן צו ווערן געשטראפט ווייל מען האט מבזה געווען דעם ארון, האבן די פלי האבן זיי געגאנגען די פלישתים זיי האבן עס צוריק געשיקט און עס איז אנגעקומען צו די אידן, נאכדעם איז געקומען דוד המלך, האט עס געטראגן אריין אויף ירושלים וואס דאס הייסט עיר דוד, נאכדעם איז געווען דער משכן אין גבעון, נאכן חרבן פון נוב עיר הכהנים איז דער משכן געגאנגען אויף גבעון, יעצט דער בית המקדש הראשון איז געווען. נאך פיר יאר וואס שלמה המלך איז געווארן א קעניג אויף אידן האט ער אנגעהויבן צו בויען דעם אייבערשטנ'ס הויז, ער האט געזאגט אונז וואוינען מיר אין שיינע הייזער און דעם אייבערשטער וואוינט דארט אין יריות, האט ער עס געבויעט אויפן הר המוריה וואס דאס איז אלעס געווען שוין אנגעזאגט פון דוד המלך וואס דוד המלך האט עס אויסגעפלאנט אינאיינעם מיט שמואל הנביא, שמואל הנביא איז געווען א נביא און דער אייבערשטער האט אים אנגעזאגט ובין כתפיו שכן פונקטליך ווי עס זאל זיין. נאך זיבן יאר איז פערטיג געווארן דאס געבויעכץ. דער ערשטער בית המקדש איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאר, און אין די צייט איז געווען אַכצן כהנים גדולים אין די פֿיר הונדערט און צען יאר, זיי האבן זייער לאנג געלעבט. תשעה באב, דאס איז געווען דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק יאר וואס די וועלט איז שוין באשאפן געווארן, איז חרוב געווארן דער בית ראשון דורך נבוזראדן רב הטבחים, וואס ער איז געווען דער מלך בבל, און מען האט פארטריבן די אידן אויף בבל. דער צווייטער בית המקדש ווען ס'איז דורך געגאנגען זיבעציק יאר און ס'האט זיך אויסגעלאזט די גלות בבל, האט מען געבויט דעם צווייטן בית המקדש, ס'איז שוין געווען דעמאלט דריי טויזנט און אַכט און פֿערציק יאר פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן. די בית שני איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צוואַנציק יאר, און אין די תקופה איז געווען דרײַ הונדערט כהנים גדולים, שטאטס אַכצן איז געווען דרײַ הונדערט, ווייל מען האט דארט געקויפט פאר געלט, און זיי האבן געזאגט אחינו אתה פאר אפילו ווער ס'איז נישט געווען אינגאנצן אידיש, ס'איז געווען בקיצור ס'איז געווען די זעלבע, נישט אסאך אנדערש ווי ס'האט זיך דא געטון אין מיט נעמען געלט פון די גוים מיט אלעם, זיי האבן זיך גע'חנפ'עט צו די קעניגן, און ס'איז געווען אסאך. לויט די גמרא און לויט די חזל איז יעדער וואס איז אריין געגאנגען אין בית המקדש אין קדשי קדשים איז נישט ארויס געקומען לעבעדיג אדער זעלטן אז מען איז ארויס געקומען לעבעדיג ס'איז געווען הענקי פענקי זאכן דער קעניג האט געשטעלט ווער ס'זאל זיין כהן גדול ס'איז גוט געווען יעצט נײַן טאג אין אב דרײַ טויזנט אַכט הונדערט און אַכט און צוואַנציק יאר וואס די וועלט איז געשטאנען איז חרוב געווארן דער צווייטער בית המקדש דורך טיטוס רשע ער איז געווען דער שר צבא פון רוים דעמאלטס גיימער אונז גלות, מ'האמיר נישט קיין מקדש, בית המקדש, נישט קיין משכן, נישט קיין כהן, נישט קיין קרבנות, ומפני חטאינו גלינו מארצינו, און נישט נאר מ'האמיר נישט די אלע זאכן, אונז זעמיר געווארן, אזוי ווי די בהמות פלעגן זיין אמאל א קרבן, זעמיר היינט קרבנות, טוט זיך אין ארץ ישראל יעצט אן אויפשטאנד, ס'קאכט זיך, מ'שיסט באמבעס אהין און צוריק, ס'איז געפערליך דער מצב, רבותי. מען דארף אזויפיל רחמי שמים אז מען ווייסט אפילו נישט. יעצט דער עיקר איז נישט דאס פאסטן, דער עיקר איז אז מען זאל, עס איז נישט דאס זאגן נחם אויך נישט, דער עיקר איז אז מען זאל בעטן ביים הייליגן באשעפער אז מען זאל קענען מתקן זיין דעם חטא פון שנאת חינם, שנאת חינם איז א מורא'דיגע זאך, די גמרא ברענגט אין דור של אחב האבן זיי געווען עובד עבודה זרה, און דער אייבערשטער האט מיט זיי מיטגעשפילט, פארוואס? ווייל עס איז נישט געווען קיין מוסרים צווישן זיי. ס'נישט געווען קיין מדברי לשון הרע. די גמרא ברענגט אז מ'האט באהאלטן פופציג נביאים און פופציג נביאים, און עבדיה האט זיי אויסגעהאלטן שטילערהייט. און פון וואו האט ער גענומען געלט? ער האט דאך נישט געהאט קיין געלט, עבדיה איז דאך געווען א נביא. ער איז געגאנגען בארגן ביי אחאב. שטעל דיר פאר, קיינער האט נישט פארציילט פאר אחאב, דו ווייסט וואס ער טוט מיט דיין געלט? ער האלט אויס די נביאים וואס דו ווילסט הרג'נען. געב נישט קיין געלט, זענען זיי אלע טויט. זאגט די גמרא אז ער האט אלע מלחמות געווינען, ווייל ער האט אויך מכבד געווען די תורה. כ"ב שנה האט ער געקעניגט, ער האט מכבד געווען די תורה שניתנה בכ"ב אותיות, איז למעשה דער קעניג האט אים געזאגט ער זאל אים שיקן דעם מחמד שבכל מחמד, ער זאל אים שיקן זיינע גלוסטונג, האט ער אים געשיקט אלעס, די פרוי, די קינדער, די געלט, אלעס, זאגט ער ניין איך וויל דעם מחמד שבכל מחמד, וואס הייסט דאס? זאגט די גמרא דאס מיינט די תורה. די תורה? זאגט ער איך גלייב דאך נישט דערין, ווי קען איך זיין באלעבאס דערויף? כ'וועל גיין פרעגן די זקנים, זיי גלייבן דערין, איך וועל זיי פרעגן וואס צו טון. האבן די זקנים געזאגט גיי אין מלחמה, תורה געבט מען נישט אוועק. איז ער געגאנגען אין מלחמה און ער האט געווינען. פארוואס? ווייל מען דארף מכבד זיין די תורה. יעצט ס'איז דא היינט זקנים וואס זיי זאגן קעגן די תורה, אונז זעמער אין אזא מין דילעמע אז דער עולם ווייסט אפילו נישט אין וואס א דילעמע אונז זעמער. קודם האלט מען דארטן אז מען פארקויפט די תורה דעם שמע ישראל פאר אפאר טאלער, נאכדעם שלאגט אונז דער אייבישטער אזוי ביטערליך, ס'איז געווען פרייטאג איז דורך דאס געזעץ אז מען גייט אין ניו יארק סיטי ענד אין ניו יארק סטעיט, דאס איז אין די יונייטעד סטעיטס ווער ס'ווייסט, גייט מען ליגעלייזן מאריוואנע, אין יעדע מאמע פאפא קענדי סטאר וועט מען קענען עס קויפן, אין יעדע סופערמארקעט וועט מען עס קענען קויפן, דער געזעץ איז דורך. ס'איז נאר א מעטער אוו א פיו וויקס ביז ס'עט אריינגיין אין עפעקט, און דאס מיינט אז די גאנצע יוגנט וועלן אונטערגיין חלילה. די גאנצע יוגנט וועלן אונטערגיין. אז מ'האט עס געדארפט קויפן בגניבה און מ'האט מורא געהאט מ'עט כאפן, האט א מענטש זיך נישט אריינגעלייגט דעם קאפ, אז מ'קען עס באקומען ליגעל, איז ממ, איז פארוואס זאל מען עס נישט קויפן? ס'איז זייער ביליג אויכעט. די גאנצע וואס איז געווען א בלעק מארקעט איז געווען אזוי טייער ווייל ס'איז געווען א בלעק מארקעט. ס'איז ליגעל. ס'קאסט פעניס. ס'איז אנבעליוועבל ווי מ'האלט און דער עולם כאפט זיך נאכנישט.

איר ווילט א פאפיראס? זאג איך אים קינדערליך טייער איך וואלט גענומען אבער כ'האב נישט קיין געלט, כ'בין אן ארעם מאן, כ'האב נישט פון וואו עס צו באצאלן, זאגן זיי ס'שאדט נישט, נעמט נעמט, איר וועט שוין אונז נאכלויפן צו באצאלן, זארגט אייך נישט. עניוועי, ס'עט זיך אריינכאפן איינער אין א קעמפ, איינער אין א תלמוד תורה, און די גאנצע תלמוד תורה וועט גיין פייפן, סאו אונז דארפן זייער אבאכט געבן אויף די אלע זאכן. יעצט, אונז האפן דער אייבערשטער וועט אונז בויען דעם דריטן בית המקדש, ס'וועט קומען גרייט פון הימל, אזוי ס'איז א מחלוקת אין די ראשונים, שטייט מקדש השם כוננו. ידיך, זאגט רש י מסכת סוכה דף מ א עמוד א' און תוס' אין מסכת שבועות דף ט ו עמוד ב' אז ס'עט אראפקומען פון הימל א פארטיגער בית המקדש און אזוי אויך זאגט מען אין נחם, נחם דאס איז די מקור פון דעם נחם דאס איז אין ירושלמי זאגט מען כי באש הצתה דו האסט עס אנגעצינדן מיט פייער ובאש אתה עתיד לבנותה און מיט פייער וועסטו דאס צוריק בויען. יעצט אויף דעם איז דא א גרויסע קשיא, ס'איז אנדערע האלטן אז אונז בויען מיר מיט דעם וואס אונז לערנען תורה, נו און וויאזוי אויב ס'וועט אראפקומען פון הימל, נו וויאזוי וועלן מיר אונז מקיים זיין די מצוה פון בויען דעם בית המקדש, שטייט דאך אז מצוות אין בטילות לעתיד לבוא, איז זאגן די ספרים תירוצים. און זיי ברענגען עס צו פונעם גרא אז דער אייבערשטער העט בויען אלעס. די טויערן וועלן מיר אונז בויען מיט אונזערע מצוות און מעשים טובים. און אזוי שטייט אויך אז דער נביא זאגט טבעו בארץ שעריה. איז אז ס'וועט אראפקומען פון הימל א גרויסער בית המקדש, א ברענעדיגער פייערדיגער בית המקדש, און קומען די זקני ישראל און זיי וועלן ארויסנעמען די טויערן. וואס דער אייבערשטער האט איינגעזינקען אין דער ערד, און זיי וועלן שטעלן די טירן פון בית המקדש, יעצט אין מסכת בבא בתרא דף נ ג ווערט געברענגט אז ווען איינער שטעלט די טויערן איז אזוי ווי ער האט עס געבויעט, ממילא וועט זיין א שמחה בשלימות. וועגן דעם קען זיין זאגט מען והראנו והראנו בבנינו, זאלסט אונז ווייזן דאס וואס דו בויעסט הייליגער באשעפער, און נאכדעם ושמ חנו ושמחנו בתיקונו, דאס זענען די אנשי כנסת הגדולה אדער די זקנים אדער די אידן פונעם דור וואס זענען דארט און זיי וועלן דאס מאכן, יעצט ס'שטייט אין די הגדה זאגט מען בנה ביתך במהרה בימינו בקרוב קל בנה, וואס איז די פשט דערפון? האט דער הייליגער ראפשיצער רב געזאגט אז אונז בעט מיר אז דער אייבערשטער זאל בויען דעם בית המקדש לויט אזא שנעלקייט פון ימינו, במהרה בימינו, פארוואס? ווייל פארן אייבערשטן איז דאך טויזנט יאר איין טאג, נישט דעם אייבערשטנ'ס במהרה זוכן מיר, אונז זוכן מיר אונזער במהרה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש רבה און ילקוט שמעוני, אז ס'איז דא א רב אחא וואס ער זאגט לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי, שנאמר הנה זה עומד אחר כותלינו, דאס איז אין שמות פרשה ב'. אין זוהר הקדוש ווערט אויך געברענגט אין פרשת שמות תשורי מראש אמנה ממקום בית המקדש של מעלה ממקום בית המקדש של מטה כמו שאמר רבי יודא רבי יודא זאגט מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי של בית המקדש שנאמר הנה זה עומד אחר כותלינו והוא ראש אמנה לכל העולם זאגט זאגט דער הייליגער חתם סופר אין די תשובה יורה דעה סימן רל"ג אז די קדושה פונעם בית המקדש דאס איז דעם בית אלוקים דאס איז די שער השמים לא בטל ולא יתבטל ס'איז נישט בטל און ס'וועט נישט בטל ווערן ולא זזה שכינה מכותל מערבי אפילו בחורבנה יעצט דער רבי זכרונו לברכה ווי האלט מ'זאל נישט גיין צום כותל ס'איז דא פלעצער ווי מ'גייט פון ירושלים ווי מ'קען זעהן דעם כותל פון די נייע שטאט ווי מ'געט נישט קיין חיזוק פאר די ציונים און יעדער טוט זיך וויאזוי זיינע מסורות זענען. יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אז שכינתא תתאה איז די כותל מערבי דירה דיליה על שם דאיהי תל שהכל פונים אליו איז לויטן זוהר קען מען דאס מסביר זיין א כותל איז כ"ו דאס איז דער הייליגן באשעפער זעקס און צוואַנציק און תל אז ס'איז דארטן דא א תל א הויף. יעצט עס ווערט געברענגט אין מדרש שיר השירים רבה הנה זה עומד אחר כתלנו אחר הכותל מערבי של בית המקדש, דארטן שטייט דער אייבישטער כביכול, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם, אז ס'וועט קיינמאל נישט חרב ווערן. יעצט, ס'איז געווען א איד, ער געהייסן ר' משה חאגיז, ער איז געווען א טוריסט, ער איז ארומגעפארן, א תייר, האט ער א ספר אלה מסעי, ברענגט ער דארטן אז ס'איז געווען א גרויסער אראבישער שיק וואס ער האט איינגענומען ירושלים, האט ער זיך געמאכט א הויז ווי צו וואוינען לעבן כותל, איין טאג זעהט ער ווי אן אלטע פרוי וואס איז שטעל דיר פאר נײַנציק יאר אלט ברענגט א גרויסן זאק פון מיסט און זי ווארפט עס ארויף דארטן לעבן זיין הויז, און ער האט דאס געזעהן, האט ער זיך זייער געצערנט, פרעגט ער ווער טוט אזא חוצפה צו ווארפן לעבן מיין הויז שמוץ, בקיצור האט ער געהייסן איינער פון זיינע קנעכט ברענגן מיט די פרוי, האט ער זי געפרעגט ווער ביסטו, איך בין פון די רוימער, און איך טו אזוי אזוי ווי איך פיר מיך אלע יארן. פרעגט זי וואו וואוינסטו? זאגט זי איך וואוין פון דא א וועג אוועק, א וועג פון צוויי טעג. זאגט די פרוי פאר אים אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט ביי די רוימער אז מען מוז ברענגען יעדע צווייטע טאג א זאק פון שמוץ און אריינווארפן דא. איז די וואס וואוינען ממש נאנט צו די שטאט דארפן יעדן טאג ברענגען, די אנדערע ברענגען א צוויי יעדע צווייטע טאג. פארוואס? ווייל דא איז געווען די הויז פונעם הייליגן באשעפער, און מען האט עס נישט געקענט חרוב מאכן ביז צום יסוד, האט מען גוזר געווען א חרם, זעט אויס זיי האבן שוין אויך געוואוסט דעם סוד פונעם חרם, האהאהא די רבנים, די לאך לאך רבנים, ס'איז דא יעצט דער, מען קאלט מיך אפ אז דער קאץ ער איז שוין אויפן טויטן בעט, ער ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט אים, זאג איך זעט זיך אויס אז מחלליה מות יומת איז געזאגט געווארן פאר אידן אויכעט און פאר רבנים אויכעט, דער איז א שייגעץ ער האט מחלל שבת געווען איך האב אים מוסר געזאגט, ער האט זיך אויסגעלאכט. ער האט געמיינט אז ער איז גרעסער פונעם אייבערשטן, האט אים דער אייבערשטער געוויזן ניין עטס אלע וועטס פייגערן און דער שבת וועט בלייבן. די זעלבע איז געווען דא מיט דעם ראזענבערג דער וואס האט זיך דערטראנקען אן די אונטערהויזן, כ'האב אים געבעטן דאס קעסל'ס חילול שבת, ניין וועט איר קעפארעטשעטשא, שפעטער מ'האט אים אזויפיל מוסר געזאגט כ'האב עס געלייגט אויפן האטליין האט ער זיך מייאש געווען ס'איבערגעגעבן פאר איינעם און די ענד איז זיין ווייב איז אים געשטארבן צו קראנק געווארן, נע מיטן אייבערשטן שפיל דיך נישט און מיטן שבת זיכער נישט, די שבת איז דער אות ביני ובין בני ישראל, בקיצור איז. ס'איז דא דארטן געווען א חרם האבן זיי געלייגט און מ'האט דאס געמוזט אזוי זיך פירן כדי ס'זאל נישט געדענקט ווערן די נאמען פון די אידן. אקעי, איז ער געגאנגען דער קעניג, ער האט געזאגט פאר זיינע קנעכט אז זאלן אים ברענגען אסאך טשענדזש, טשענדזש געלט, און ער האט אנגעווארפן דארטן פול מיט געלט, און ער האט געזאגט יעדער זאל עס אויפהייבן און מ'זאל נעמען די אלע שמוץ און אוועקטראגן און ווער ס'טרעפט די געלט דאס איז זיין. בקיצור, דרייסיג טאג האט געדויערט, זיי האבן זיך צוזאמגענומען, צענדליגע טויזענטער מענטשן, ס'האט יעדן געדויערט דרייסיג טאג ביז מ'האט מגלה געווען די כותל מערבי, קענט עטס ענק פארשטעלן וויפיל שמוץ דארט איז געווען? נאכדעם האט דער סולטאן ארויסגעגעבן אז ווער ס'וועט דארט ווארפן שמוץ וועט מען אים טראגן אין תפיסה. יעצט, די וואס זיי גייען יא צום כותל דארפן וויסן אז ס'איז דא א גאנצע מחלוקת צו די כותל איז די כותל פון הר הבית אדער גאר די כותל פון די עזרה. דער רדב"ז און דער חיי אדם אין זיין חיבור שערי צדק שרייבט. אז דאס איז גאר דער הר הבית, און לויט דעם טאר מען דארט נישט צוקומען נאנט בכלל, ס'דא וואס זענען געגאנגען יא צום כותל אבער זענען נישט געגאנגען ממש ביז אהין ווייל זיי האבן מורא געהאט אפשר איז דאס פון די עזרה, אבער למעשה האט מען נישט אנגענומען די דעה, און דער עולם גייט יא צו, דער וואס ער גייט צו גייט צו און ער איז מתפלל. יעצט דער מהרי"ל דיסקין האט געוואוינט, זיין פענסטער איז געווען נאנט צום כותל מערבי, ער איז קיינמאל נישט געגאנגען צום כותל, האט מען געמיינט אפשר וועגן דעם ווייל ער האט מורא צוצוגיין נאנט ווייל ס'איז אפשר די כותל איז די וואנט פון די פון די עזרה אבער אין הרב שטערנבוך מועדים לזמנים חלק ה' דף ש"נ זאגט אז דאס קען נישט זיין אזוי ווייל ער האט קיינמאל נישט גע'אסר'ט זיינע תלמידים זאלן דאווענען ביים כותל און נאר וואס זאגט ער אז די אמת איז געווען אז ער איז געווען אזוי פארווייטיגט פונעם חורבן בית המקדש, אז ער איז איינמאל געגאנגען און ער האט אנגעהויבן צו ציטערן ביז ער האט גע'חלש'ט האט ער געזאגט ער קען אפילו נישט גיין דארט. ס'איז דא א מעשה אויכעט מיט דעם, אז איינמאל דער מהרי"ל דיסקין איז געווען עפעס א שאלה אויף א הינדל האט ער געגעבן פאר די קינדער עס צו עסן, קינדער האבן קיינמאל נישט פארשטאנען, אויב איך בין אזא איד ווי דו פארוואס מיר מיר מעגסט עס יא געבן און דו טארסט עס נישט עסן, און ס'הייסט. דו טארסט עס נישט עסן אונז מעג מיר עס, איינמאל איז געווען מ'איז אים געקומען זאגן אז אין א שול האט אפגעברענט א ספר תורה האט ער געחלש'ט אויפן פלאץ, האבן די קינדער דעמאלטס געזען אז דער מענטש איז אידישקייט זיין גאנץ לעבן ער חלש'ט ממילא מוז ער מער מחמיר זיין, יעצט די וואס זיי גייען איז אז מען גייט נאנט צו די כותל איז דא וואס זיי האלטן אז מען טאר נישט אריינלייגן די פינגער ווייסט אריינצולייגן קוויטלעך מיט די אלע זאכן איז ווייל דעמאלטס איז עס אזוי ווי מען שטייט אויפן הר הבית, ס'איז דא א ענין פון ביאה במקצת, הייסט ווי א ביאה, למעשה. יעדער טוט וויאזוי ער טוט. יעצט איז דא א ספר וואס איז מברר די אלע זאכן, ס'הייסט משכנות לבית יעקב, ס'איז פון א איד משל געלבשטיין, שרייבט ער אזוי, וכל ירא וחרד לדבר השם בוודאי יחוש לנפשו שלא יושיט ער זאל נישט אריינשטעלן גם באחוז בין סדקי כותל מערבי לבל יכשל חלילה בספק איסור תורה. יעצט אין אבני נזר אין חלק ב' איז צוויי סימנים סימן ת"נ און תנ"ב שרייבט ער אזוי מען קען נישט אסר'ן צו לייגן די פינגער ראשית ווייל ס'איז אין דין ביאה במקצת אין הר הבית נאר אין מקדש און דא נעמען אונז אן ס'איז די הר הבית. זאגט ער ואפילו ס'איז יא דא א דין ביאה במקצת איז דאס נאר ביי די טיר וואס איז מיועד אריינצוגיין און נישט אין קרעקס און שפאלטענעס וועגן דעם דארף מען וויסן ווער ס'גייט פון די כותל מ'גייט ארויף די סטעפס נאכדעם גייט מען אראפ סטעפס און טאמער דרייט מען זיך רעכטס גייט מען אריין גראד אין הר הבית דארט דארף מען וואטשן ווייל דו קענסט נכשל ווערן אין א איסור כריתות לויט געוויסע ראשונים ס'איז נאר מחלוקת אין די ראשונים יעצט ער זאגט אויכעט אז ס'איז אויך א ספק צו די חומת הר הבית איז נתקדש געווארן אין די הייעך אויך, צו נאר אויף די קרקע, צו אין די לופט, מעג מען. ס'איז דא א גאנצע מעשה אז משה מאנטעפיורי געווען א גרויסע בעל צדקה, געוואלט אריינגיין האט מען אים געמאכט א קאסטן פון גלאז און מ'האט אים אריינגעטראגן ביז צום אבן שתיה ער זאל זיך אלעס אומקוקן דארטן אין די גוי'שע מסגד, ווען ער איז ארויסגעקומען האט אים בית דין געלייגט אין חרם, הגם על פי הלכה איז עס אויסגעהאלטן, ס'איז געווען אן אוהל זרוק, די גוים האבן אים געטראגן אבער מ'האט נישט געוואלט ס'זאל ווערן א פירצה. און אים געלייגט אין חרם, און ער האט תשובה געטון און מ'האט אים צוריק גענומען. יעצט, מ'קען זאגן א שטיקל למדות, כ'ווייס נישט צו ס'האלט אויס צו נישט, די גמרא ברענגט אין מסכת יומא, אז כאטשיג מ'טאר נישט ציילן אידן, אבער מיט זייערע פינגער מעג מען, יעדער האט מצביע געווען מיט די פינגער און מ'האט געציילט די פינגער, ווייזט אויס פון דעם אז די פינגער איז נישט קיין חלק פונעם גוף. איז קען זיין אז לגבי די טומאה וואס דער מענטש איז, און דאס איז א טומאת בית המקדש וקדשיו, דאס וואלט מען געמעגט, אבער נאכדעם ציעט ער צוריק פון די סברה. יעצט, ס'איז דא גראז וואס ס'וואקסט דארט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי טראגן עס אהיים אויף אמעריקע צו דאס, איז שרייבט ער דארטן דער פישל סופר זוסמאן, ער איז געווען בודאפעסטער רב, האט ער אין זיין ספר אלה מסעי ברענגט ער אז ווען ער איז געווען ביי די כותל מיט יארן צוריק האט ער געקלערט כ'וועל אראפרייסן און כ'וועל אהיים טראגן אויף חוץ לארץ, כ'וועל האבן פונעם היכל השם, כ'וועל עס מיטטראגן מיט מיר, נאכדעם האב איך מיך דערמאנט זאגט ער, די גמרא זאגט בית הכנסת שח. חרב א בית הכנסת איז חרוב געווארן עלו בו עשבים לא יתלוש עס איז געוואקסן גראז זאל עס נישט אפרייסן ברוך השם זאגט ער וברוך שמו הגדול שלא אינה לי חס ושלום אוון ליד יעצט אונז פסק'ן מיר אז א מענטש דארף איבערלאזן העכער די טיר ווי ער קומט אריין זאל ער לאזן אן אמה נישט איבערגעדעקט מיט קאלעך אלס א זכר לחורבן ווען מען גייט אויף ארץ ישראל מען זעט ירושלים בחורבנה דארף מען זיך רייסן קריעה יעצט ר' משה פיינשטיין פסק'נט און אז היינט איז נישט ירושלים בחרבנה, עס איז קיינמאל נישט געווען אזוי שיין ווי עס איז היינט געבויעט, איז זאגט ער דאס זאל מען נאר רייסן קריעה ווען מען זעט דעם בית המקדש בחרבנה. יעצט וויפיל איז אן אמה אויף אן אמה? דאס איז אַכט און פֿערציק סענטימעטער לויטן גר"ח נאה, און לויטן חזון איש איז עס זיבן און פֿופֿציק, ס'איז צווישן אנדערטהאלבן פיס און צווישן צוויי פיס, טו ביי טו. יעצט מעיקר הדין איז גענוג מען מאכט עס אין איין צימער קעגן דעם טיר אריינגאנג, אזוי שטייט אין שאילת יעב"ץ אין סימן קוף סמך טית. כ'האב ענק געוואלט זאגן אז כ'האב שוין צו שנעל גענומען קרעדיט, איינער זאגט מיר, כ'האב עס ארויף געלייגט אויף די וואטסאפ סאכעט, זאגט ער מיר אז דאס וואס דו פארציילסט א מעשה אז ס'איז דא ווידיאוס מיט א פאוסט קאמענט, וויל איך דיר פארציילן אז איך האב א זון וואס ער לערנט טאקע דארטן אין דעירילענד, און כ'האב אפגעשמועסט מיט אים אז כ'וועל אים אריינלייגן דארט ערגעץ אין די עס זאל, ערגעץ אונטער א באנק א פעקל. און עלף צוועלף ביינאכט און איך וועל אוועק פארן וועסט עס מארגן אינדערפרי טרעפן און אזוי איז טאקע געווען ער האט געטראפן דעם פעקל מארגן אינדערפרי קיינער האט עס נישט געגנבעט פרעג איך אים איך פארשטיי נישט איי דאנט אנדערסטענד וויאזוי האסטו געקענט אריין גיין אין א יונגל קעמפ ביינאכט וואו די פאוסט קאמענדס וואו די אלע זאכן און אפשר קען גאר זיין א באמבע ס'איז א חפץ חשוד דער עולם זאל אנהייבן צוצולייגן קאפ צו די זאכן און אויסער דעם איז שווער פארוואס האט עס קיינער נישט געזען תירוץ איז אז ס'איז סאקמער קאקמער איטס נאט גאנע טשעינדזש דאס איז דער זאליקאס קאקמער. נאט גאנע טשעינדזש, זיי זענען דא אונטערצוברענגען יעדן טראפ אידישקייט, זיי זאלן האבן די מענעדזשמענט און פארטיג, ס'איז אזוי ווי היטלער, ימח שמו, די זעלבע, איקוועל, היטלער האט געוואלט אויסהרג'נען אלע אידן אז ער זאל האבן א קאנטראל, אבער האט דאך נישט געהאט קיין אידן מער צו קאנטראלירן, דאס איז אונזער צרה, מען דארף זייער וואטשן אויף די אלע הנהלות זענען רשעים, אזא יצחק שטערן, ער איז דארטן דער באלעבאס. ער איז ארום געגאנגען צו רבנים מ'האט זיי געסטראשעט אז נישט אונטער שרייבן אויף נחום ראזענבערג וועט מען, איז געווען איין רב וואס איז העפענס טו בי א מולטי מיליאנער אין ריעל עסטעיט, און ער האט געזאגט פאר יצחק שטערן איף יו דאנט געט אוט אוו מיי האוז רוף איך די פאליס, איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, איך דארף נישט דיינע כיבודים, איך האב מיר אן אייגענע שול, און די אנדערע רבנים פעלט פאר אים דער שארמאשער קארמאשער מיטן יארמאשער בארמאשער, מיט דעם עקר דעם צודרייטן עקר נעבעך דער וואס זיין ווייב גייט ארום ווי א זונה זי איז א בייער פאר בי ענד עיטש, ער איז ביזי, דער רבי האט געזאגט און דער רבי ווען ער וואלט היינט געלעבט וואלט ער געזאגט אזוי און ער וואלט געזאגט אזוי, א מזל דו לעבסט, דו ווייסט כאטש וואס דו זאגסט. עניוועי, יעצט איז געווען נעבעך א פאל אין באבוב וואס א בחור איז צוזאמגעפאלן און נעבעך אוועק, אבער זיי זאגן אז ער האט א מעדיקל קאנדישאן געהאט, ער האט געהאט עפילעפסי צו אנדערע זאכן, סאו איך וויל נישט פון דעם רעדן, נעבעך אז איינער איז נישט געזונט איז ער דאך נישט געזונט, יעצט איז אבער דא שוין נייע ניי. סאיז אין לעיקוואוד האט מען געטראפן איינעם הענגען עשרת בני המן תלו געטראפן איינעם נעבעך הענגען סאו עט די ענד אוו די דעי רבותי ווער אר ווי העדינג פאר אין דרערד אריין אפילו אזא בחור איז געגאנגען אין באבוב אין קעמפ איז דען נישט דא בעסערע קעמפס פאר אזאלכע בחורים קעמפס ווי מען געט מער אבאכט אויף זיי נאר סאיז דאך דא די מעדזשיק ווארד שידוכים יעצט איז דא כסדר אווערטוירנד קארס אין מאנסי דא אין דארט איבעראל סאיז ממש א שרעק וואס גייט פאר רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין. יעצט איינער שרייבט אז דאס פון לעיקוואד איז אויך געווען אן אוטיסטיק בחור ממילא איז נאר פשוט א רחמנות האט נישט צו טון מיט מאלעסטעישן און מיט דראגס אלעס קען זיין נאר די באלאוני הער איך דאך יעדעס מאל ס'געשעהט עפעס יעדעס מאל ס'געשעהט הער איך דאך די זעלבע באלאוני באט כ'וויל ענק עפעס זאגן איך בין זיכער אויב ער איז אן אוטיסטישע בחור הי שוד האוו גאטן בעטער העלפ דערס ביליאנס אוו דאלערס בינג ספענט פאר דיז פיפל טודעי און דערס נאו ריזען פארוואס אזאלעכע זאכן זאלן געשעהן. זיי האבן א רעכט צו לעבן פאר עז לאנג עז השם גיווס דעם די נשמה. ס'קומט יעצט די ניין טעג איז ביי עובדיה יוסף אין שול פלעגט מען ארויסשטעלן ער האט געשריבן א תשובה אז מ'טאר נישט דאווענען ווי מ'שטינקט פלעגט דארטן זיין א כאן לא מסריחין יעצט זעה איך אז ס'איז דא א מקווה וואס זיי שטעלן ארויס אז זיי גייען נישט געבן קיין ריינע האנטוכער ס'טייטש אזוי דו גייסט דיך אפווישן מיט א האנטוך וואס אן אנדערער האט זיך אפגעווישט, איך געדענק מיט יארן צוריק פלעגט אזוי ארבעטן די מקווה, זיי האבן נישט אויסגעוואשן האנטוכער צווישן איינעם און צווייטן, איינער האט זיך געקראצט און אפגעווישט איבעראל דעם פיתוק מיטן תחת מיט אלעם, פול מיט דזשערמס, און מען האט עס צוריקגעלייגט אין דרייער, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, שרייבט ער דארטן אז ביי אים גייט מען נישט געבן קיין פרישע האנטוכער די גאנצע ניין טעג, איך וויל זאגן דעם עולם. אויב ס'איז נישט דא די אלע זאכן, און ס'שטייט אויך אז מ'וועט נישט געבן קיין הייסע וואסער נאר קאלטע וואסער, אזוי ווי ס'איז מבואר אין דרך החיים אין קיצור שולחן ערוך אין משנה ברורה סימן תקנ"א אין שער הציון סעיף קטן צ"ה, און אויך אז ס'וועט נישט זיין קיין ווארעמע showers אין די ניין טעג, ווייל ס'איז נאר מותר רוחץ זיין פניו ידיו ורגליו. און ס'וועט אויך נישט זיין קיין זייף ווייל דאס טאר מען דאך זיכער נישט, איז במילא וויל איך ענק זאגן פארן עולם, אז זאגן זאגט ער אן עצה יעדער זאל זיך מיטברענגען א האנטוך, אחוץ ערב שבת, אבער איך האלט אז די גאנצע זאך, די ענווייראמענט, די גאנצע מקווה איז פול מיט דזשערמס, איך האלט אז זאלסט נעמען אינדערהיים א גוטן פיינעם געהעריגן שאוער אויב דו שוויצסט, נישט מיט הייס וואסער נאטירליך, מיט לאולעך וואסער, און זאלסט נוצן דיין האנטוך און וויש דיך גוט אפ און ווארף עס אריין אין די וואש מאשין און וואש עס איבער. די אלע זאכן וואס די חזל האבן אונז געלערנט, דאס איז נאר טאמער עס קומט נישט ארויס קיין סכנות. היינט, דו ווייסט נישט ווער ס'גייט מיט דיר אין די מקווה. דו ווייסט נישט. איך ווייס דער מונקאטשער האט געזאגט פאר א יונגערמאן, ער האט עידס, זאגט ער איך ענדיג די מקווה עלף דרייסיג, דעמאלטס טוט מען אנהייבן צו פילטערן, פארדעם קענסטו כאפן א טונק און נאכדעם וועט מען עס פילטערן. דער משוגענער מונקאטשער ווייסט אבער נישט אז דער פילטער. העלפט נישט אויף אלע קראנקהייטן וואס איז דא, דארף האבן א פראפעשענעל מומחה אז זאל וויסן וויפיל פון יעדע זאך אריינצולייגן, טאמער האסטו נישט די אלע זאכן דעמאלטס ווייסטו נישט וואס דו טוסט, נא גארנישט, ער קען באשטיין צו טון יענעם איד א טובה. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, איך זאג אייביג ווען מען פארט אויף די לאנגע נסיעות, שטעלט זיך אפ צו גיין אין טוילעט, ווייסט אויפן עיטי סעווען אויף אנדערע ראודס, איך זאג אייביג מען טאר די אלע זאכן נישט טרינקען, פארוואס? ווייל זיי וואשן דאס אפ מיט הייס וואסער און זיי האבן דארטן טרייפה, זיי האבן דארטן העם, זיי האבן אלע מינע פליישן, זיי האבן וואס דו ווילסט, דאס ווערט אפגעוואשן אן השגחה, און אפילו למשל דו גייסט פארסט מיט א פליגער, זי ברענגט דיר דארטן טע, קאפע, טע, קאפע, עט די ענד אוו די דעי דאס וואשט מען אויס אין א מאשין מיט אלע אנדערע טרייפינע סחורות, ס'איז נישט עקסטער אפגעהיטן די אלע זאכן, די אלע זאכן זענען געהעריג טרייפה. יעצט איז דא סטארבאקס, דער עולם זעצט זיך דארט אריין, יעצט האט סטארבאקס געזאגט איך ברויך נישט מער דעם הכשר, ער האט נישט אזויפיל פון אידישע ביזנעס וואס מען זאל אים משוגע מאכן, איז דא יעצט א גאנצע ועד און ארגענעזעישן אז מען זאל פייטן אז זיי זאלן עס נישט ארויסווארפן דעם הכשר, איז דא איין איד, איך וויל אים נישט ארויפלייגן ווייל איך קען אים נישט, איך ווייס נישט ווער ער איז, אבער ער רעדט אפן אזוי, ער רעדט. אזוי ווי נחום ראזענבערג סטייל. ער זאגט רבותי, סטארבאקס איז נבילה טרייפה, מען זעהט, זיי נעמען העמס, זיי נעמען דאס, יענץ, און די בעסטע מילך גיסן זיי דיר אריין, דעי דא עווריטינג יו וואנט, זאגט ער, איי פארוואס גיי איך דארט, זאגט ער אפן און קלאר, איי לייק די קאפי, איי לייק די אינווייראמענט, איך זיץ דארט מיטן קאמפיוטער א שעה צוויי פאר א גלעזל קאפי, איי קען סיט דער, ענד איי דאנט קעיר, דאס איז די היינטיגע שפראך, איך ווייס נישט ווער יענער איז. פארשטייסט? ער קען זיין ער איז אזא שייגעץ ווי דער ליבאוויטשער חאצקעלאוויטש. משוגענע חברה. היינט קערט מען נישט פאר אידישקייט גארנישט. ער גייט ארויף אויף א פרעמדן סטעישאן, מענטשן קאלן אפ, ער זאגט נחום ראזענבערג געבט אים חיזוק, כ'האב אים געטראפן אמאל אין קרוינהייטס, ער איז צוגעקומען, ער האט געזאגט העלאו, כ'האב טויזענטער ידידים, כ'האב געמיינט ער איז א פרענד, שפעטער קומט איינער גראד צו תוך כדי דעם, ער זאגט רעדט נישט מיט אים, חאצקעלאוויטש, זאגט ער, ער האט חתונה געהאט מיט א יאפאנעזער שיקסע. און איז פראוד אוו איט, און ער איז אריין צום סקווערער רבין צוויי שבתים ווען דער סקווערער איז דארטן אין איך ווייס אין קאליפארניע און האט אים אויפגעכאפט דעם גאנצן שבת און פרייטאג צונאכטס מיט אלעם, יא דאס איז עס, דעי דאנט קעיר טודעי, די קענער אפן גראד, איך זאג דיר דעם אמת איי דאנט קעיר, די ענווייראמענט איז גוד ענד דעטס איט, זאגט ער ווער ברויך זיי, גאווערמעכשס.

טרעיף, סאו עווערבאדי קאט די קרעפ ענד מאוו אן וויט לייף, סטארבאקס סערווס בשר בחלב, דעי מיקס אלל די כלים, איטס א טרעיף עסטעבלישמענט, ענד אוו סטארי, סטאפ אלל די בול קרעפ, איטס א טרעיף סטאר, ענד סטאפ פריטענדינג איטס קאושער. און איך האב געוואלט זאגן איך בין געווען ביי מיין אייניקלסן חתונה אין טשיקאגא איז דארטן דא א סטאר ס'הייסט דאנקין דאנאט האב איך געזען דארטן אויך די זעלבע מישמאש די איינציגע זאך וואס זיי האבן איז אז זיי זאגן אז זיי האבן חלב ישראל. זיי האבן נישט קיין חלב ישראל, זיי האבן פון ניסן מילך, עך ס'איז אלעס באלאוני, וויאזוי וואשט איר ביינאכט די טעפ, וויאזוי מיט סטיעם ווערט דאך אלעס געקאכט זייער הייס, און נאכדעם פרעג איך אים וואס איז שבת, ווער איז משגיח שבת, האט מען מיר געזאגט אז שבת קומט אויך אריין א משגיח, שטעל דיר פאר, אונז ברויך מיר האבן א כשר'ן דאנקין דאונאט, און יעדער עסט איבעראל, און דא איז מען זיך מוסר נפש, מען צאלט א דאלער מער פאר יעדן נארישקייט, ס'זאל האבן א הכשר, און דען גייסטו אויס ארויס אינדרויסן, דו געסט נישט אבאכט וואס דו עסט, איז יענער געפעלט מיר מורא'דיג. איך ווייס נישט ווער ער איז, און ער זאגט איך ווייס דאך אז ס'איז נישט כשר, און יעדער ווייסט ס'איז נישט כשר, ענד הו קעירס, אונז האמער א גוטע ענווייראמענט דארט, און דעטס אל דעט קאונטס. די פארסט לאנגע וועגן, די ווילסט האבן הייס וואסער, קענסטו קויפן אזא טשייניק, און די קענסט עס מאכן דורכן, אין די קאר איז דאך דא דארט ווי מ'לייגט אריין די סעלפאון, דארט האסטו גענוג היט, עס קענען עס אנשטעקן, עס קענען האבן אלעס וואס די ברויכסט. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער קאסאווער חזיר דער בהמה דער אפגעפליקטער וואס האט געזאגט מען דארף קומען מיט מאלעסטעישן צו רבנים און ער האט געזאגט פאר א איד מ'דארף צוואנציג טויזענט דאלער נויטיג זיך פארן ארון קודש ס'זאל אראפלייגן קיינער נישט וויסן און איך האב עהם מגלה געווען אה ער איז שוין געגאנגען פון פארטינט עוועניו אויף פיפטי פיפט און פון פיפטי פיפט סטריט איז ער שוין אין לעיקוואד ער איז א משוגענער ער האט מיך א חולה רוח איז דער משוגענער האט יעצט ארויסגעגעבן א דרשה פאר מענער און א דרשה פאר פרויען ס'דויערט זייער לאנג כ'וויל עס נישט ארויפלייגן די גאנצע, כ'וויל ארויסנעמען שטיקלעך, אבער עס וועט שוין נישט אנקומען די וואך, איך וויל אים צו צומאלן, ער איז מסביר פארוואס מען גייט אין מקווה, ווייל מען האט געפילט א טעם בשעת תשמיש מיט נאך אזאלכע משוגענע זאכן, די פערד די, לאמיר דיר זאגן דריי זאכן, נאמבער וואן, אז ווען א מענטש זאל נישט פילן קיין טעם בשעת תשמיש וואלט ער קיינמאל נישט אנגערירט א פרוי. קיינמאל נישט, פון א יונג וואלט ער זיכער נישט געטאטשט, דאס האט דאך צו טון מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט אריין געגעבן א תאווה פאר א מענטש, סא ווילסטו אונטערברעכן די תאווה, דו ווייסט פארוואס מען זאגט א ממזרישע קאפ, ווייל דער ממזר איז געבוירן געווארן פון אזא מין היט וואס סיי דער מאן און סיי די פרוי זענען געווען פול בלעסט היט, און דער רמב"ן זאגט קלאר אין אגרת הקודש אז טאמער איז נישט דא קיין ליבשאפט, ס'איז נישט דא קיין צוהיצעניש, זענען די קינדער בהמות, זענען נישט קלוג, און נאכדעם וועגן דעם גייט מען אין מקווה? מ'גייט אין מקווה וועגן דעם ווייל מ'האט געפילט א תאווה, וואס הייסט אזוי? יעצט כאפ איך שוין פארוואס די רבנים האבן אויסגעריבן קינדער אין מקווה'ס און זיי אויסגעלעקט אין מקווה'ס און גייט זיי געמאכט זיי מ'זאל זיי אויסלעקן, יעצט כאפ איך פארוואס, ווייל נאכדעם גייט מען גראד אין מקווה ווערט אלעס גוט, איך זאג דאך די זעלבע אויף ברסלב, רב נחמן האט געזאגט אז ווער ס'וועט קומען צו מיין ציון און זיך טובל'ן און ער וועט זאגן די צען קאפיטלעך תהילים וועט ער אים ארויסשלעפן פון גיהנום. פארט מען דארט אהין זינדיגן, אין סאפיא פארק זינדיגט מען אפ א גאנץ ראש השנה בייטאג און ביינאכט, נאכדעם גייט מען צום ציון און מען זאגט רבי זיי מיר מוחל, כ'האב אמאל געזאגט א גוט ווארט, כ'האב מיך געשלאגן אמאל מיט עפעס א לאבאוויטשער שליח ווייל ער האט נישט קיין מקווה, האט נישט קיין מקווה אין זיין שטאט, האט ער געזאגט אז ס'איז דא א מאמר פונעם. מיטעלן רעבן אדער כ'ווייס פון וועלכן רעבן האט עס נאך געזאגט אז צו לערנען צוויי בלאט גמרא פארן דאווענען איז אזוי ווי צו גיין אין מקווה אז ס'האט עס געווען צו בחורים זאלן גיין אין מקווה צו נישט האט ער געזאגט צוויי בלאט גמרא איז אזוי ווי צו גיין אין מקווה האבן חבד האט געמאכט דארטן א גאנצן כולל פאר פרויען און זיי לערנען גמרא במילא פילן זיי אז זיי ברויכן מער נישט גיין אין מקווה די אלע חסידישע ווערטלעך האט געמאכט א גרויסן חורבן, און די זעלבע דא אויכעט, דער משוגענער ער איז ביזי אז אין דעם גייט מען אין מקוה ווייל מען האט געפילט א טעם, אן א טעם איז גארנישט. און צווייטנס וויל איך דיך פרעגן א זאך, דו האסט נישט אזא געלונגענע שטוב, דיינע קינדער זענען נישט אזוי געלונגען, וויל איך דיך פרעגן, אפשר ביסטו נישט געגאנגען אין מקוה נאכדעם וואס האסט דיך ענדזשויט מיט דיין ווייב ווען דו האסט געוואוינט מיט איר, אפשר איז דאס די פראבלעם? און די דריטע זאך, ס'שטייט בפירוש אין שולחן ערוך אז מען דארף גיין פאר מען גייט אין צום דאווענען אז. ס'איז געווען אז מ'האט געוואוינט מיט די פרוי, אדער ס'איז געווען א מקרה לילה, זאל מען זיך מטהר זיין. וואס דאס איז מטהר זיין, צו דאס איז א מקווה, צו דאס איז תשעה קבין, דאס איז אויך א שמועס. אבער כ'וויל דיך פרעגן, וואס האט עס מיט פילן א תאווה? דו קענסט איין מענטש וואס האט נישט געפילט א תאווה? נאר וואס, ווען זיי פילן די תאווה, געבן זיי דאס אוועק פארן אייבערשטן, זיי זאגן, שקויעך רבונו של עולם, דו האסט אונז געגעבן די תאווה, אז זאל מען זיך וועלן מדבק זיין מיט א פרוי, און זאל מען וועלן ברענגען קינדער אויף די וועלט, אבער נישט צו פילן א תאווה? ווען איינער איז משמש מיט אן אבר מת, איז די ביה נישט קיין ביה. סא כ'וויל דיר עפעס זאגן, קאסובער בהמה, זאלסט אויפהערן מיט דיינע משוגענע זאכן, האסט אוועקגעפארן אויף לעיקוואוד, גיב נישט ארויס די משוגענע טעיפס, ווייל דו פארקרומסט דעם אייבערשטן מיט זיין תורה מיט אלעם. דאס וועט זיך אויפלייגן עז טיים גאוס ביי. און אזאלכע מענטשן ווי דו האבן אראפגעפירט אידישע טעכטער פון וועג. אידישע טעכטער האלט מען איין זאגן א פרוי קאלט מיך אפ צען יאר האב איך חתונה געהאט ביז כ'האב נישט געהערט פון אייך מיט א קליימעקס מיט אראוזעל מיט טאטשן דארטן ביי די קליטאריס כ'האב קיינמאל נישט געפילט א תאווה מיין אלע פרענדס האבן געפרעגט יו דאנט פיל עניטינג? ניין מיין מאן איז געקומען ער האט זיך אפגעמאכט זיינע צרכים אזוי ווי אין א טוילעט ער האט אריינגעפישט און ער איז געגאנגען ווייטער זאגט זאגט זי מיר יעצט אז איך האב עס געהערט פון אייך האב איך אהער גענומען מיין מאן, איך האב געזאגט לאמיר גיין צו א רב, האט דער רב געזאגט איך ווער נתפעל פאר א אידישע טאכטער אז האט נישט געוויסט די אלע זאכן, זאגט זי יא זי איז פון סאקמער קאקמער דארט האט מען געוויינט, העי די גייסט אנרירן און דיין מאן גייט דיך אנרירן, העי דעטס וואט לייף איז אלל אבאוט, און דאס האט דער אייבערשטער באשאפן אונז אריינגעלייגט אין די בריאה און אנדערש קען מען נישט האבן קיין קינדער, יעצט איינער שרייבט מיר דא אריין, היי ראביי ראזענבערג איי דיד נאט נאו דעט ראבינג די אבר ענד טעיקינג אוט די זרע איז א איסור מן התורה, ריסענטלי

כ'האב געהאט א פרשה וואס א פרומער יונגערמאן האט געוואוינט מיט זיין ווייב אין די מחילה, און נאך צוויי יאר זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער האט זיי הרב הצדיק אברהם לייטנער געפרעגט צו אפשר דארף מען גיין צו א דאקטער, קיצור ער איז געוואויר געווארן אז זיי האבן געוואוינט אינעם אחור ווי איך פלעג לערנען מיט א דאלי, כ'האב געהאט א ישיבה פאר חתנים האב איך געלערנט מיט א דאלי, אברהם האט מיר געזאגט הער עס אויף צו טון, צוויי יאר שפעטער קאלט ער מיך זאלסט עס ווייטער טון, פרעג איך אים וואס איז געשען, דערציילט ער מיר די מעשה, זאג איך אים מאנטעווידעאר רב ס'וואונדערט מיך אויף אייך. איר ווייסט דאך יעצט אז קיין ביאה איז נישט געווען קיין ביאה, ווייל אז מען וואוינט אינעם אחור הייסט עס נישט קיין ביאה, ס'איז נישט קיין ביאה וואס איז סעטיספייד על פי תורה, ממילא מוזן זיי זיך יעצט גיין פורש זיין, אויב זי איז נישט ריין איז דאך קיינמאל נישט געוואוינט, דער גאנצער היתר פארוואס מען מעג וואוינען מיט א אשה נידה אין איין צימער מיט איין הויז אין איין צימער, כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפו יצרו, דאס איז נישט שייך דא. זאגט ער דו ווייסט אז דו ביסט א דזשיניעס? כ'האב עס נישט געכאפט אבער אז דו זאגסט עס נאך זאג איך דיר קלאר ביסט גערעכט נאר טו קאל דעם אינגערמאן ער זאל נישט אהיים גיין וואוינען, שטעל דיך פאר די אינגערמאן צוויי יאר נאך די חתונה גייט וואוינען צו זיין מאמע, ס'איז א דזשאוק וואס? האט ער מיר געזאגט דעמאלטס ר' אברהם זאלסט הונדערט פראצענט לערנען אזוי ווי דו לערנסט מיט א דאלי און די אלע זאכן איז דארף מען לערנען ווי עס דארף צו זיין, יעצט קומט דעם טאהשער רבינ'ס יארצייט, טאהשער רבי. און זייער א הייליגער איד, א אפגעהיטענער איד, מיר האט ער אמאל געזאגט, כ'האב געהאט אזא ישיבה פאר חתנים, האט ער מיר געזאגט, אז דו זאלסט וויסן, זאלסט אזוי לערנען, אז ווען די פרוי איז ריין, אין בעדרום איז הכל מותר, זאג איך אים, רבי, הכל? ס'איז דאך דא זאכן וואס דער רמ"א זאגט, מ'טאר נישט וואוינען אונטן, און מ'טאר נישט קוקן באותו מקום, זאגט ער, א חוץ די צוויי זאכן איז הכל מותר. אזוי האט ער מיר געזאגט איך זאל אזוי לערנען, א הוראה פארן ציבור. יעצט ס'איז דא זינגערס וואס זינגען פאר מיידלעך, ס'איז דא א קעמפ, א לאבאוויטשער קעמפ, צעלאזט ווי די חיות, זיי גייען מיט לויזע ברא'ס, און זיי טאנצן, מען זעט ווי ס'ווארפט זיך די קילא פלייש פון זיי, און דער זינגער שטייט אויבן, ער זינגט און ער מאכט מוזיק.

יעצט מען זעהט אויכעט אויף זייערע קליידער, איך ווייס זיי גייען נישט אזוי ווי מען דארף גיין אינגאנצען צוגעדעקט ביז צום האלז, זיי גייען א האלבע אינטש אראפ צוויי אינטשעס אראפ און יעדער גייט וויאזוי ער וויל, חוץ דעם ווען זיי טאנצען דעקט זיך אלעס אויף, אבער אפילו ווען זיי טאנצען נישט, זאלט וויסען איין זאך, דער ליובאוויטשער רבי איז געווען א שלם בכל ענינים. איין זאך וואס ליבאוויטש האט נישט אנגענומען פון דעם איד, מען זאל גיין אביסל מער צניעות'דיג אנגעטון, אביסל מער צניעות'דיג, ס'איז דאך יונגע מיידלעך מ'לאזט זיי זיין צעלאזן, ס'איז ממש ס'איז א שרעק, ס'איז נישט נאר דאס, ס'איז בכלל זייער גאנצער אנפירעכץ, די צניעות זייער איז זייער זייער זייער געפאלן. ס'איז דא איינער א ליבאוויטשער וואס ער וויל עס צוריק ברענגען, ער איז רב אשכנזי'ס זון אין כפר חב"ד, און לעבאוויטש לאכט אים אין פנים זיי זאגן די רבי האט ניט געלעגט קיין דגוש אויף די זאכן, און פערטיג, די געים איז אווער, קענסט היינט גארנישט טון. יעצט דער זינגער הייסט ברוך שלום בלעזאווסקי, זעט ווי ער זינגט פאר די מיידלעך און זיי ווארפן זיך, איר דארפט קוקן וואס דארט טוט זיך. יעצט כ'האב געזען נאך א זאך אז אלע וואס זיי רעדן היינט פאר אינגעלייט רעדן זייער א שיינע שפראך, כ'וויל ענק ארויפלייגן וואס יואלי ר' דער ברסלב'ער רבי זאגט פאר די אינגעלייט די זעלבע וואס איך זאג שוין צוועלף פופצן יאר, נאר דעמאלטס בין איך געהייסן דער משוגענער, זיי בלייבן די צדיקים.
זיין אינדערהיים, לעבן אינדערהיים, און קוק נאר אויף אינגעלייט, זיי ווארטן שוין א גאנץ יאר אויף קאנטרי, א גאנץ יאר ווארט ער אויף קאנטרי, איך וועל נעמען געלט, איך שיק מיין ווייב, איך געב איר געלט וויפיל זי וויל, און איך בין פטור פון איר, און איך קען רחמנא לצלן גיין טון עבירות. און באַלד װעסט אים טרעפֿן נאָך נאָך קעמפּ װעסט אים טרעפֿן אין שטאָט, פֿאָרט אױף אומאַן. אָ, דו לאָזט איבער די װײַב! לאָזט איבער די װײַב! איך לאָז איבער מײַן װײַב! דער ברעסלעװער, מע פֿאָרט אױף אומאַן, מע לאָזט איבער די װײַב! װאָס האָסטו געטאָן צען װאָכן אין קעמפּ? װאָס האָסטו געטאָן צען װאָכן אין קעמפּ? איך האָב איבערגעלאָזט די װײַב אָדער דו האָסט איבערגעלאָזט די װײַב? כ'האָב דאָ חשובֿע אינגעלײַט, טײַערע אינגעלײַט, אַרבעטן ביטער שװער, איז זיך משתּדל אַרױסצוקומען. איין מאל א וואך, צוויי מאל א וואך, דריי מאל א וואך, וויפיל ער קען. און זיי זאגען מיר ראש ישיבה אונז זעמיר ללעג ולקלס, ווייל זיי זענען דאך ארבעטארעס, און מענטשען פרעגען ביסט משוגע געווארען, דו פארסט ארויס אין קאנטרי צו דיין ווייב, דו האסט נישט וואס צו טוהן? ביים רעבען לערנט מען אבער אנדערע לימודים, דער רבי לערנט אונז אויס א אנדערע לעבען, דער רבי לערנט אונז אויס אז מיט די ווייב איז א לעבען, נישט פרישות איז א לעבען, נישט פרישות איז עפעס א חשובע זאך, פרישות איז א וויירוס. פרישות איז א וויירוס, מוזט אכטונג געבן זיך נישט לאזן פארדרייען קיין קאפ פון מענטשן די קומען זאגן דארפסט וויסן און און אפילו אין ברסלב אין ברסלב האט מען געוואוסט אז מ'האט געהאט א שיחה בעל פה איש מפי איש פון רעבן אזוי מ'עט דיר זאגן ניין דארפסט וויסן א עובד השם אין דער און דער ברסלב'ער חסיד איז בכלל נישט אהיימגעקומען און דער און דער ברסלב'ער חסיד נישט געהאט קיין שייכות מיט עולם הזה, האט אפילו נישט געוואוסט וויאזוי זיין פרוי זעהט אויס, און דער ברסלב'ער חסיד איז געווען מובדל און מופרש, שוין, א מענטש דער איך וויל דאך זיין א ברסלב'ער, אזוי פארדרייט מען דעם קאפ שמילי, אבער ברוך השם אז אונז האבן זוכה געווען צו זיין ביי מוהרא"ש, וואס מוהרא"ש האט גענומען דעם רבינ'ס ווערטער און אראפגעגעבן פאר אונז, אן קיין פיטשעווקעס, אן קיין דריידלעך, וואס דער רבי זאגט דאס איז עס, דער רבי האט געהייסן מכבד זיין די ווייב, דער רבי האט געהייסן מייקר זיין די ווייב, דער רבי זאגט אז מען קען נאר זיין ערליך מיט א ווייב, דאס טוט דער חכם, ער לאזט זיך אראפ צו א מענטש, ער נעמט א מענטש וואס איז א פרוש א כ'ווייס וואס, אוי דאס שוין, דו ווייסט דו קענסט זיין א עובד השם אפילו דו'סט זיין אין שטוב, דו קענסט זיין א עובד השם אפילו דו'סט זיצן מיט דיין ווייב און שמועסן.

הערסט אינגערמאן? אז דו לערנסט פאר שיעורים אין ברסלב'ע בית מדרש זאלסטו דאס זאגן? זעהט עטץ, דאס איז נחום ראזענבערג וואס איך האב געזאגט מיט צוואנציג יאר, פופצן יאר צוריק האב איך אנגעהויבן מיט דעם מלחמה, נאר דאס וואס ער זאגט אז דער ברסלב'ער פרעגט דעם אינגערמאן, און ווי ביסטו געווען א גאנצן זומער האסטו דאך אויך געפארקט דיין ווייב אין די קאנטרי און האסט זי איבערגעלאזט, איז טאקע א גוטע קשיא, אבער דאס פארענטפערט נאכנישט דאס פארן אויף אומאן, איך זאג נאכאמאל, דאס פארן אויף אומאן איז אזוי ווי ער האט זייער גוט געזאגט. מען זאגט נאך עפעס איש מפי איש עד מפי עד אז די רבי האט געזאגט די גאנצע פארן אויף אומאן דער ציון איז די זעלבע זאך און עס איז געשריבן אין די ביכלעך אז ער האט געשטעלט צוויי עדים כשרים איך גלייב נישט די ביכלעך איך גלייב נישט די עדים כשרים ר' נחמן האט נישט געקענט זאגן און מיט א נארמאלן שכל אז מען זאל קומען צו פארן אויף אומאן און איבערלאזן דאס ווייב אין דעם הייליגסטן טאג פון יאר וואס דאס איז ראש השנה, דאס איז דער ראש, פונקט ווי א מענטש מוז האבן א ראש א רעבן, און א מענטש מוז האבן א ראש אינעם יאר, דאס איז ראש השנה, פונקט אזוי מוז א ווייב האבן א ראש א מאן זאל ארויפקוקן אויף אים, און די אלע זאכן קויפן מיר אונז נישט, ווי דאונט ביי איט, און בפרט נאך ווען מען זעט א סיבאר אזייקע וואס דארט האט זיך שוין אפגעטון, אבער ברוך השם דער עולם קומט שוין צום שכל, א גוטן שבת און א. פרייליכן שבת און ס'איז שבת חזון, דער אייבערשטער פאר ער איז א יוצא לדרך האט ער אונז אינזין, אונז זאל מיר האבן השפעות פון כל טוב וכי טוב, און א פרייליכן תשעה באב.